משיחת יו ט כסלו תשמ ח. די יו ט כסלו פון שנה זו איז אויך פארבונדן מיט פרשת וישב, און ווי דערמאנט אין התוועדות שלפני זה אז ביקש יעקב לישב בשלווה, פון וואנעט נעמט דאס רש י? דערפאר וואס אין פשוטו של כתובים איז אז ס'שטייט וישב איז דאס דער טייטש א ישיבה. שיש בה ממש, וועלכע ישיבה יש בה ממש בשעת דאס איז בשלווה. דערנאך ווערט זיך די שאלה היתכן וויבאלד אז אתה הבטחת היטב איטיב עמך, ווי קען זיין ביקש יעקב לישב בשלווה וקפץ עליו רוגזו רוגזו של יוסף וכו', איז רשי אליין פארענטפערט עס אז פריער איז יעקב געווען ביקש לישב בשלווה. און דאס איז געווען גלייך ווי ער איז געקומען פון בית לבן פון פדן ארם, אין ארץ מגורי אביו ארץ כנען, איז גלייך איז דאס געווען אין אן אופן פון וישב, האט ער דעמאלט געבעטן לישב בשלווה. און רש י איז דערנאך ממשיך אז וואס האט געשטערט דעם לישב בשלוה איז עס געווען רוגזה של דינה פריער און דערנאך רוגזו של יוסף לאחרי זה, ווי רש י ברענגט אראפ בפסוק זה, וואס דערפון גופא איז פארשטאנדיג אז דער פסוק אליין פארענטפערט דאס אז וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, און דערנאך איז דורכגעגאנגען א זמן וואס ער איז אזוי געווען בארץ. מגורי אביו בארץ כנען, און דערנאך איז געווארן ווען יוסף איז געווארן אלט זיבעצן יאר, אט דעמאלט איז קפץ עליו רוגזו של יוסף, אבער ביז דעמאלט איז ער געווען בשלווה, איז מקוים געווארן די הבטחה, די בקשה, ועל דרך זה בכמה עניינים שבתורה וואס די שאלה איז אויכעט על דרך זה, און אז מען גיט א קוק אין רשי זעט מען אז רשי אליין באווארנט עס. וואס דערפון איז אויכעט פארשטאנדיק אז בשעת רוגזו של יוסף איז נתתקן געווארן, וואס דאס איז אויכעט פארבונדן מיטן שיעור פון יום זה, וואס דאס איז חמישי אין פרשת וישב ביז שישי, וואס דארטן הייבט זיך טאקע אן ויוסף הורד מצרימה די תחילת השיעור, וואס דאס איז קפץ עליו רוגזו של יוסף. זאגט מען דערנאך גלייך און מ'איז ממשיך בזה, ויהי יוסף איש מצליח, וואס דאס איז פונקט דער היפך פון רוגזו של יוסף, ביז ווי רשי אליין איז מסביר אין פשוטם של כתובים, אז עד כדי כך איז ביי יוסף'ן נישט געווען קיין רוגזו, ביז ווען ער גאר היה מסלסל בשערו אין זיינע האר, ביז ווען ס'האט דאס געבראכט צו א דבר בלתי רצוי. אבער ווי ס'רעדט זיך אין היינטיגן שיעור, איידער מ'קומט צו דעם שיעור לאחרי זה, איז טאקע געווען יוסף הורד מצרימה, רוגזו של יוסף, און גלייך איז דארט מקויים געווארן ויהי יוסף איש מצליח. ובפרט נאך לויט דעם ביאור פון צמח צדק על הכתוב, ווי שוין אפגעדרוקט אין אור התורה שלו. וכאמור לעיל אז מען קוקט אין אינעווייניג איז דאס זיינען בדיוק אותיות מחכימות און אותיות מאירות, און נקודת הדבר בזה איז, און ווי ער זאגט עס אויכעט אין לשון המדובר אין אידיש, אז וואס הייסט א איש מצליח, הצלחה איז דאס ווי מען זאגט אין אידיש א מזל'דיגער מענטש, וואס דאס איז געווען יוסף. וואס לכאורה איז דאס א פירוש פון היינו דאמרי אינשי, און פארטייטשט דאס גלייך אז דאס איז פארבונדן ווי יוסף איז על פי קבלה, וואס דאס איז מידת היסוד, וואס מידת היסוד באקומט און יונק פון ספירת הכתר, אל קל עליון גומל חסדים טובים, ווי ער ברענגט דאס אויכעט דארט אראפ, און דאס איז נמשך געווארן ווי ס'שטייט אין כתר, וויבאלד אז דאס איז אין אן אופן של הצלחה, איז דעמאלט איז עד מהרה ירוץ דברו ס'ווערן בטל כל המניעות ועיכובים שבאמצע און דאס קומט גלייך אראפ פון כתר ביז דא למטה מטה און ברענגט אויף דערויף א דוגמא אז דאס איז פונקט אזוי ווי ס'ווערט אויפגעטון דורך א ברכת כהנים און דערנאך איז אויך מבואר במקום אחר אין מדרשים אראפגעבראכט אין ספרי מוסר און ספרי חסידות. אט דאס וואס שטייט אין פסוק נוהג כצאן יוסף, וואס דאס גייט אויף יעדער אידן און אויף אלע אידן, אז אלע אידן עד סוף כל הדורות ווערן אנגערופן צאן, און אז דער צאן ווערט אנגערופן צאן יוסף, איז דאס דערפאר וואס יוסף געווען דער זן ומכלכל ווען יוסף הורד מצרימה, און דאס האט געגעבן דערנאך דער קיום. עד סוף כל הדורות ווערט יעדער איד אנגערופן אז ער איז צאן יוסף, וואס על פי די מאמר ביאור פון צמח צדק על הכתוב פון היינטיגן שיעור ויהי יוסף איש מצליח טייטשט ער אפ אויף זשארגאן אז יעדער איד זאל וויסן זיין אז ער איז פון צאנו של יוסף, ובפרט נאך אז דאס ווערט נאך מודגש אז דער יוסף נשיא דורנו איז דאך אויכעט דער שמו על שם אביו זקנו, וואס זיין שם איז געווען על שם די אביו זקנו שלפני זה וכו' וכו', ביז מען קומט צו דעם ערשטן יוסף, וואס אויף זיין נאמען ווערט דערנאך אנגערופן יעדער איד עד סוף כל הדורות, ממילא איז דאך פארשטאנדיג אז אויב יוסף זאגט מען אויף אים טוב עין הוא יברך. אז ער איז געווען דער משביר בר לכל הארץ, ס'איז געווען פאר מתן תורה, על אחת כמה וכמה לאחר מתן תורה צו בני ישראל, צו עם קרובו, און די וואס שטאמען טאקע פון שבטי יו ד קיי בתוכם פון יוסף'ן, וואס ער איז געווען בפשטות דער זן ומכלכל צו די אלע יו ד בית צו אלע יו ד אלף שבטים, איז דאך פארשטאנדיג אז אויב ער האט זיי געגעבן מצרישע חיטים איז על אחת כמה וכמה אז ער האט אים געגעבן געגעבן יעדער פון זיי פון זיין הצלחה און פון זיין מזל, אויף דערויף איז ער געווען מער בעל הבית ווי אויף די חיטים ושעורים פון די שדה, פון די שדות וכרמים וואס זיינען פארבונדן מיט מצרים. וואס אויף דאס דארף מען האבן א בירור וזיכוך וכו', משא כ דאס זאגט דער פסוק אין היינטיגן שיעור אז ויהי יוסף איש מצליח דערפאר דער אייבישטער האט אים אזוי געבענטשט, און ווי דער צמח צדק איז מבאר געבענטשט אין אזא מין אופן אז די אלע עניינים זאל זיין אין אן אופן פון עד מהרה ירוץ דברו און פון כתר זאל דאס אראפקומען ביז אין בקרב הארץ. וואס דאס איז אויכעט בדוגמא אסתכל באורייתא ווערט דערנאך אזוי נשתלשל אין וועלט דערפון וואס אין תורה נעמט מען די מעיינות אליין און מען ברענגט זיי אין דעם חוצה שאין חוצה למטה הימנו חוצה מזה און דארטן איז ניט נאר מען לאזט זיי דארט וכל הרוצה יבוא ויטול נאר מען זאגט יפוצו מ'איז זיי מפיץ אין דעם חוצה שאין חוצה חוץ הימנו, איז דאך פארשטאנדיג אז דאס עד מהרה ירוץ דברו, דאס דארף מען באווארענען אז ס'דארף דורכגיין א סדר השתלשלות, בשעת די מעיינות געפינען זיך אין דעם חוצה, דארף דאס נישט דורכגיין קיין סדר השתלשלות, ער געפינט זיך דארטן, און ער געפינט זיך מיט יעדער אידן דער מעיין, און ניט מעיין אחד

דורך נשיא דורנו ששמו יוסף אין אן אופן אז דאס זאל זיין א הצלחה בפשטות בגשמיות, און די הצלחה זאל אראפקומען גלייך אז מען טוט עפעס, האט מען גלייך ווי דאס שטייט ברצון שלו וואס דאס איז כתר שלו קומט דאס גלייך אראפ אין מעשה שלו וואס דאס איז דער בפועל שלו און מען זעט גלייך אין דערויף פארוואס איז דאס ביי אים אזוי, ער זעט אין דערויף געטליכקייט, ס'איז ניט כוחי און ניט עוצם ידי, און מען דארף ניט האבן קיין הסברות, און דארף זיך ניט נאכפרעגן וואס זאגט דער און וואס זאגט יענער, און ווי אזוי מ'איז דאס מסביר, ער זעט אז דאס איז פונקט ווי דעמאלט האבן געזען מצרים, בפשטות אזוי זעט מען דאס אויב מען זעט אליין. זעהן דאס די גוים ארום אז דאס איז בפשטות ויהי יצא פיש מצליח, דערפאר וואס דער אייבישטער בענטשט אים. און בענטשן קען מען אין אזא מין אופן אז ווי ס'שטייט אין די מאה ברכות במקורן אין כתר מאה שנה, אזוי ווערט עס גלייך נמשך ביז אין מעשה בפועל, ביז אין ברכה אחרונה וואס דאס איז העכער פון די מאה ברכות. וכמדובר כמה פעמים אז דאס זאל זיין די ברכה אחרונה פון גלות, אף על פי וואס מען זאגט דאס גאר מיט די אותיות און מיט די ווערטער פון עד מתי, און מען זאגט אים אז ס'איז דא, און מען זאגט דאס אין די אותיות אז מען האט א הבטחה גמורה אז כלו כל הקיצים אזוי האט אפגע'פסק'נט תורת אמת, און האט דאס אפגע'פסק'נט אלס תורת חיים, וואס תורה על פי הלכה איז א באלעבאס אויף די חיי עולם הזה, אויפן טבע פון עולם הזה, אזוי די הלכה. און ויהי רצון כמדובר אז פון די אלע עניינים זאל זיין ויהי מקץ דאלאי גלות, און דאלאי העכער ויהי מקץ דאלאי קיצין, און מען האט בטהרתו ובמילואו ובשלימות הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, צוזאמען, והקיצו ורננו שוכני עפר, דער בעל הגאולה פון י"ט כסלו, און דער בעל הגאולה פון בנו ממלא מקומו פון יו"ד כסלו, און די בעלי הגאולה וואס זיי זענען דערנאך צוגעגרייט און ברענגען דערנאך אויכעט דעם נס חנוכה וכל עניינים של חנוכה, און דאס זאל גלייך אראפברענגען די חנוכת בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש, במילא וועט זיין והדליקו נרות בחצרות קדשך בפשטות, אין חצרות קדשך פון בית המקדש השלישי אדער אין הר הבית ווי דער אפטייטש בזה איז, ובפועל ובמעשה בפועל אין אן אופן אז מ'עט דאס זען לעיני בשר ממש ולא עיכבם אפילו כהרף עין, לחיים!